לעילו נשמת מרת צביה אדל בת ר' צבי עליה השלום ליום היארצייט שלה י' ב' מנחם אב.
משיחת מוצאי שבת קודש פרשת בא י' שבט תש ל. וואס חיים רוחניים פון א אידן איז דאך עניינו פון הם חיינו ואורך ימינו, לימוד התורה וקיום המצוות, און אזוי איז אויכעט חיים גשמיים איז אז די אלע עניינים גשמיים שלו זאל זיין בכל דרכיך דעהו אז דאס זאל זיין ניכר דער אייבערשטער בכל דרכיך ווי דער רמב ם רעכנט אויס די אלע עשר עניינים אז אין אלע פון זיי זאל זיין דעהו דעם אייבערשטן וואס דאס איז דער דער ענין פון עיני הוי' אלקיך בה מראשית השנה. ועד אחרית שנה אז ניט נאר אז מ'זעהט אז דער אייבישטער געפינט זיך דארטן און קוקט זיך צו און זעהט דאס אין זמנים מיוחדים און אין עניינים מיוחדים נאר דאס איז מראשית השנה ועד אחרית שנה וואס בגלוי ובפועל איז דאס געזאגט געווארן אויף ארץ הקודש וואס אפילו גוים רופן דאס אויכעט אן ארץ הקודש, וואס דארטן זעט מען אז עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, אזוי איז אויך תפקידו ושליחותו של כל אחד ואחת מישראל בכל שהם, ווי דער ווארט פון דעם צמח צדק מאך דא ארץ ישראל, וואס ער האט געענטפערט איינעם וואס האט געוואלט עולה זיין לארץ ישראל, דו ווילסט ארץ ישראל, מאך דא ארץ ישראל. ווייל ווי קען ער מאכן אין חוץ לארץ ארץ ישראל? זי איז דאך ניט מחויב בתרומות ומעשרות אפילו ניט מדרבנן, ועל דרך זה כל שאר ענייני המצוות, אבער אט דאס וואס ארץ ישראל איז מחויב אין תרומות ומעשרות, ובכללות העניינים וואס זענען מצוות התלויות בארץ,

וואס אט דאס איז וואס מען גיבט א ברירה א אידן, אז בשעת ער וועט מאכן פון זיין חלקו בעולם, אט דארט וואוהין דער אייבערשטער האט אים געשיקט, וואס מהשם מצעדי גבר כוננו, אז ער דארף דארטן מאכן א דירה לו יתברך, וועט אט דעמאלט ווערן אט דארט ארץ ישראל. איצטערט דער ענין העיקרי וואס אין ארץ ישראל, אז הארץ אשר אראך, וואס דער אייבערשטער קלייבט, איז, אָט דעם חלקו ושכנתי בתוכם בתוך כל אחד ואחד, איז דאָך ניט נאָר דער ענין פון ושכנתי בתוכם אין זיין נשמה, נאָר אויכעט אין זיין גוף ונפש הבהמית ובכל עניניו, וכלשון הרמב"ם אַז אַ חכם ניכר במאכלו און ער רעכנט דאָרט נאָך אויס די אַלע צען ענינים, ובלשון הגמרא אַז דאָס איז אַ פרשה קטנה, וואס אין דערויף זיינען תלוי כמה גופי תורה בכל דרכיך דעהו וועט דעמאלט דארטן זיין דער דעהו דעם אייבערשטן ווערט דאס עיני השם אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה. ער האט דאך אבער כאמור לעיל על דרך ווי גערעדט איצט בנוגע צו די ספר תורה האט ער דאך געוואלט אז דער ענין זאל זיך אפלייגן אפילו ביי אט א די וואס זיי זענען ניט שייכות צו הבנה והשגה ביי זיי זאל זיך אפלייגן א ענין פון ווי דאס איז על פי פסק דין שבתורה, אפילו אויכעט ביי די וואס זיי ווייסן גארנישט פון פסק דין שבתורה, במילא איז ביי עם ער געווען אט א דער ענין אויף מאכן א ענין פון הסתדרות בחיים גשמיים אין ארץ ישראל כפשוטו, אנהייבנדיג פון כפר חבד און דערנאך אין די שיכוני חבד בכמה וכמה מקומות ביז אין נחלת הר חבד וואס דאס ווערט דאך אלץ געטון בכחו ובשליחותו וואס דאס איז בפועל אין ארץ אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה ער דארף ניט האבן קיין הסברה אז ער האט ממלא געווען שליחותו ותפקידו אויף מאכן פון זיין חלק אין חוץ לארץ ארץ ישראל, אפילו די וואס זיי וואס האבן נאך נישט געעפענט די אויגן און ווייסן דאס נישט און פארשטייען דאס נישט, איז אויכעט זיי זעהן אז ס'דא א הסתדרות דגש אין אן אופן גשמי כפשוטו למטה מעשרה טפחים אז דאס איז ארץ אשר עיני השם אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, לכולי עלמא, אפילו ווי גערעדט פריער לדעת אומות העולם, און אט דארטן איז מען חי בחיים וואס זיי זיינען ראויים לשמם, וואס דאס איז דער ענין פון די ישובים וואס זיינען אין ארץ הקודש, על טהרת הקודש, און וואס זיי זיינען זיך אויכעט משתדל אויף פארנאנדערשפרייטן דעם דרך חיים, בכל ארץ הקודש בדרכי נועם ובדרכי שלום מיוסד אויף אהבת השם און אהבת התורה און אהבת ישראל וואס דאס איז געווען דער יסוד דער דער גרינדן און מבסס זיין דעם כפר חבד וכאמור לעיל דערנאך דעם המשך ביז צו המשך בימים אחרונים פון נחלת הר חבד און שיכוני חבד. וואס אף על פי ווי דער רבי דער נשיא האט געזאגט כמה פעמים אז א איד וואס געפינט זיך אין חוץ לארץ און וויל עולה זיין אין ארץ ישראל דארף ער זיך באטראכטן צו האט ער שוין אויפגעטון די עניינים וואס ער דארף אויפטון בחלקו בעולם בחוץ לארץ על דרך ווי מען געפינט ביי דעם עולה פון עזרא הסופר אז נאך דערויף ווי בירר בבל איז ערשט דעמאלט האט ער עולה געווען לארץ ישראל, וואס דאס איז דאך תפקידו של כל רועה ישראל, ועל דרך זה של כל מנהיג בישראל, ועל דרך זה פון יעדערן וואס קען האבן א השפעה אין א גרויסן חוג אדער אין א קליינעם חוג אדער אפילו אויף נפש אחת מישראל, וואס בפסק המשנה איז דאך המקיים נפש אחת מישראל, איז קיים עולם מלא וואס דאס איז יעדער איד איז אדם הראשון, ווי די משנה שרייבט דאס אז לפיכך נברא האדם יחידי, אט דאס וואס די בריאה פון אדם הראשון איז געווען אין אזא מין אופן כדי א איד בסוף כל הדורות זאל פילן און וויסן אז ער איז אן עולם מלא, דערפאר איז געווען די בריאת אדם הראשון אן אופן פון יחידי. האט באוויזן עזרא הסופר דעם דרך אז לאחר שעשה בבל כסולת נקיה, ער האט משלים געווען די עניינו ושליחותו אין בבל, אט דעמאלט האט ער עולה געווען לארץ ישראל, בשעת אט דער וואס האט א השפעה און קען מציל זיין נפשות מישראל אין ד' אמות שלו פיקוח נפשות, אפילו ווען דאס רעדט זיך וועגן פרנסה. וואס דעמאלט איז דאך אויכעט עניי עירך קודמים, איז דאך האט ער דעמאלט די שאלה און די חשבון צדק וואס מען דארף זיך אפגעבן, צי ער וויל עולה זיין אין ארץ ישראל אדער צי ער וויל אנטלויפן פון מילוי תפקידו ושליחותו. וכידוע די בחינה פון ר' נחום טשערנאבעלער ווי שוין אויבן געזאגט די סיפור בארוכה וואס ער אפילו ביי א צדיק ווי ר' נחום טשערנאבילער האט געקאנט אריינפאלן א ספק, א א רעיון וואס דערנאך איז דאן געווארן א ספק צי דאס קומט מצד הימין צי דאס קומט מצד השמאל. און די אבער וואס די השגחה עליונה האט צוגעבראכט אין ארץ הקודש איז דאך תפקידם אז זיי זאלן זען אז ארץ הקודש זאל זיין אן ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, מראשית השנה ועד אחרית שנה, און וויבאלד אז מען שטייט טאקע נאך אין גלות, אין א גלות פון א חשך כפול ומכופל, פאר אתחלתא דגאולה, אבער דאס ווערט זיך שוין דער סוף הגלות, דארף מען זיך אנהייבן גרייטן טון את התלוי בו צו דעם קיום היעוד, וואס עתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות, דארף מען זיך משתדל זיין אז די וואס געפינען זיך אין ארץ הקודש, אז פון דארטן זאל ארויס דער דבר הוויה ותורתו לכל התפוצות אין אלע גליות, אויף ברענגען אהינצו דעם תורת השם, ולימוד מביא לידי מעשה דמצוות השם, אז אידן זאלן לעבן על פי התורה ומצוותיה, וואס איינע פון די נקודות בזה איז אז וואו א איד געפינט זיך זאל ער נישט טראכטן אז וויבאלד אז ער געפינט זיך אין גלות, און תורה אליין אין ארץ הגלות און תורה אליין האט אים דערפאר באפרייט פון מצוות התלויות בארץ, איז אויף דעמאלט קען ער זיך מצדיק זיין מיט די לע אז ער וועט זיך אויכעט באפרייען פון א טייל פון מצוות שאינן תלויות בארץ. ובפרט נאך על פי האריכות ווי דער רמבן זאגט אז מצוות זיינען פארבונדן מיט ארץ ישראל כל המצוות, ביז וואנעט אז די מצוות שבגלות ברענגט זיך אראפ רשי אז כללות המצוות בזמן הגלות איז דאס סימנים צו די מצוות וואס מ'וועט טאן כשיבא משיח צדקינו, האט ער דאך נאך א סמכות פארלאזן זיך אויף עמיצן, זאגט מען אים פארקערט אז אויב ער וויל זוכה זיין. לחלקו בארץ הקודש, איז אט דעמאלט דארף ער אין דעם ארט וואו ער געפינט זיך מאכן דארטן ארץ ישראל.